אריבערגיין פון ביז איצטיגן דיאלאג מיט דער צייט, צו א דועל מיט דער צייט. די ערשטע וואס האבן זיך אונטערגעגעבן, אנגענומען די פאדערונגען פון דער צייט זענען די מאלער. די מאדערנע מאלעריי נעמט א מענטש אדער אן אנדערן אביעקט

אויף דעם חשבון פון א ספק'דיגן מארגן. זיי ווילן זיך נישט פארלאזן אויף א רום אין א הונדערט אדער צוויי הונדערט יאר ארום. עס איז נישט ווי אמאל ווען שרייבער האבן פשוט געהונגערט אדער זיך אויסגעשטעלט אויף אטאקעס און זלזולים אין זייער קאמף פאר יושר און גערעכטיגקייט, ווי למשל עמיל זאלא. די שרייבער האבן ארויסגעוויזן מוט און כח דעמאלט ווייל זיי האבן געטראגן אין זיך די אחריות פאר'ן מיטמענטש, און וואס דער עיקר, זיי האבן געגלויבט אין זייער שליחות. דער אמאליגער אפיציר פון דער צארישער ארמעי, דער אפשטאמלינג פון א גרעפליכער פאמיליע, האט זיך געשטעלט פאר זיין לעבנס-ציל, דעם קאמף פאר די רעכט,

און אויסנוצן קליינע קינדער ביי די ניי עטאבלירטע פאבריקן כדי אנצוזאמלען רייכטימער אויף זייער חשבון. דער פראנצויזישער קינסטלער ראדען האט אין זיינע סקולפטורן געצאלט א טריבוט פון באוואונדערונג דעם גאנצן ארבעטער קלאס

דער וועלט ליטעראטור. נאך די אלע אויפשטייגן און אראפנידערונגען, נאך די אלע זיגזאגן אויפן געביט פון קונסט און ליטעראטור, קומען מיר צום פונקט וואס אינטערעסירט אונז אממייסטן: דער ראלע, דער שטעלונג, דעם אנטייל און אספעקטן פון די אידישע שרייבער אין אונזער צייט, אין אונזער דור. בכיוון שטעל איך זיך נישט אפ אויף דעם געביט פון קונסט, מחמת קונסט איז מער אינטערנאציאנאל, בעת די ליטעראטור, וואס איר מעדיום איז שפראך, איז געבונדן און פארבונדן מיט נאציאנאלע עלעמענטן מיט נאציאנאלער אייגנארט. עס איז נישט קיין נייע דערשיינונג, אין אלע צייטן האבן אידן, א חוץ אין אייגענעם לשון, געשריבן אויף פארשידענע שפראכן, ווי אראמיש, גריכיש, לאטייניש, ספאניש, אראביש, לאדינאו.

און באריס פאסטערנאק, די גרעסטע פוילישע פאעטן פון צוואנציגסטן יארהונדערט, וואס האבן נישט נאר בארייכערט מיט נייע אויסדרוקס-מיטלען די פוילישע שפראך, נאר אויך גלייכצייטיג מיט אזא ווירטואזיטעט געשלייפט זייערע פערזן, אז זיי האבן ממש געקענט פארשיכור'ן מיט'ן אראמאט.

צוגעטראָגן אַ גרויסע מתּנה דער אַמעריקאַנער ליטעראַטור. צווישן די ייִדיש-אַמעריקאַנער שרײַבער פֿון די לעצטע דרײַסיק פֿערציק יאָר זענען פֿאַראַן הויך-טאַלאַנטירטע און מיטלמעסיקע, אַזוי ווי שטענדיק און איבעראַל. זיי האָבן מיט לײַכטקייט איבערגענומען די פֿרעמדע שפּראַך, אָבער די וואָרצלען פֿון װעלכע די שפּראַך האָט זיך אַנטװיקלט און ציט װײַטער איר יניקה, זענען זײ געבליבן פֿרעמד, װײַל שפּראַך איז נישט װײַל שפּראַך איז נישט אַ סתּם אָפּגעריסענער צװײַג, װאָס מען קען אַרײַנשטעלן װי אַ װאַזאָנע אין יעטװעדער שטוב. שפּראַך איז דער אױסדרוק פון דורות'דיגער קולטור, און אין א קולטור קען מען נישט אריינשפרינגען ווי אין א טייך און זיך לאזן שווימען. א שרייבער מוז האבן דעם גייסטיגן קלימאט, דעם נוסח און קאלאריט, מיט איין ווארט, דעם פונדאמענט, פון אן אייגענער קולטור. ער מוז האבן דעם קלימאט, דעם נוסח און קאלאריט. מיט א, יא, דאס האב איך שוין געזאגט, און כ'האב זיך פארפלאנטערט. אין דער שפראך זענען פרעזערווירט סיי דער נוסח, סיי דער גייסטיקער קלימאט, און דעם פאלק'ס אייגענע שעפערישקייט. שפראך פאר א שרייבער איז אינטימע באהעפטונג מיט זיין גאט. מיטן מיטמענטש און מיט זיך גופא. עס איז ווי ער וואלט זיך צעקושט מיט די פארגאנגענע און קומענדיגע דורות צו דער גלייכער צייט. די קינדהייט איז דער מקור פון וועלכן עס שעפט יניקה דאס גאנצע לעבן יעדער שעפערישער מענטש. אויך די אידיש-אמעריקאנער שרייבער מוזן זיך אומקערן אין זייערע ווערק צו דער דאָזיקער פֿאַזע, פֿון וועלכער זיי פּרוּוון אַנטלויפֿן און הייבן אָן צו האַסן דעם שורש, פֿון וועלכן זיי קענען זיך נישט באַפֿרייען. ווען זיי שרײַבן וועגן דער איסט-סײַד, וווּ זיי זענען געבוירן געוואָרן, אָדער סתּם אויף אַ ייִדישער טעמע, נעמען זיי אָן דעם טאָן פֿון אַ דערוואַקסענעם וואס קוקט פון אויבן אראפ אויף א חדר יונגל. אויב ער איז צופעליג גוט אויפגעלייגט אזא שרייבער אין א גוטער שטימונג גיט ער דעם יונגל א קנייפ אין בעקל. די ענגליש שרייבנדיגע אידן האבן צוגלייך מיטן לשון איבערגענומען פון זייערע אמעריקאנער קאלעגן דעם סטאנדארט פון שרייבן

די שרייבער אין פראנצויזיש שווארץ-בארט, מאטעס שפערבער און אלי וויזעל. פאר מיר איז קלאר פון וואס און פון וואנען עס נעמט זיך זייער אויסנעמליכקייט. זיי טראגן זיך נישט ארום מיט זייער אידישן אפשטאם. ווי מיט א דעפעקט, פארקערט זיי טראגן זייער אידישקייט מיט שטאלץ און גלאריפיצירן זי. און וואס איז מכח אידישע אידיש שרייבנדיגע שרייבער? אפשר וועט עס אויסזעהן פאראדאקסאל, אבער דער פאקט איז אז גראד זייער איצטיגער שווערער מצב איז געווארן זייער אויפהיטונגס מיטל, זייער שטארקייט, מחמת זיי שטייען נישט פאר דעם נסיון פון צופאסן זיך צו די בעסטסעלעריי ביזנעס, ווארום קיינער קומט נישט צו זיי מיט באשטעלונגען פאר א באשטימטן סארט.

וואס זאלן פארקנעכטן דאס ווארט. דאס ווארט האט קיינמאל נישט געדארפט דינען די מעכטיגע פון לאנד. זינט דעם געשיכטליכן פרילינג ביים אידישן פאלק איז דאס ווארט געווען פריי און חשוב. די נביאים האבן מיט זייערע פלאמיגע רייד נישט נאר געשטראפט דאס פאלק פאר זיינע מעשים טעותים, זיי זענען געקומען מיט שטראף רייד צו די הערשער און געמאנט יושר און גערעכטיקייט פאר די ארעמע און באעוולהטע, ביי וועלכן פאלק אין יענער צייט וואלט זיך געקאנט, וואלט געוואגט, איינער ווי ישעיה הנביא זיך אוועקשטעלן אויף אן אפענעם מארקפלאץ און ווארפן באשולדיגונגען אויף די הערשער, מיין פאלק

האט דורך זיין בריליאנטענעם לירישן הומאר אויפגעדעקט די פיסטע גאווה און אנגעבלאזנקייט פון די נגידים. יצחק לייביש פרץ האט אויף זיין שטייגער, דורך שלמהן אין דער גאלדענער קייט, געפירט א וויכוח מיט דער צייט, שבת זאל זיין אויף דער וועלט. נישט בלויז דיאלאגן מיט צייט און מענטש האבן געפירט די גרויסע ווארטזאגערס פון אונזער פאלק. נישט קענענדיג מער צוזען דעם צער און פיין פון זיין פאלק, האט ר' לוי יצחק בערדיטשעווער געהאט מוט און כח צו שטעלן זיך צו א דיאלאג מיט'ן אלמעכטיגסטן, מיט גאט אליין.

האָט זיך אין זײַנע לידער דער עיקר אין די לידער צום אײביקן אױסגעטענהט מיט גאָט. און יעקבֿ גלאַטשטײנען איז עס נישט אָנגעשטאַנען צו פֿירן אַ װיכּוח מיט אַ פֿאַרשטונקענער װעלט, פֿאַרהאַקט ער אַלע טױערן, גרענעצט זיך אָפּ פֿון איר מיט אַ גוטע נאַכט װעלט און אַן אַנדערער יצחק. דער לאדזשער יצחק קאצענעלזאן, צוזעענדיג די אויסראטונג פון א גאנץ פאלק, האט געשליידערט זיינע באשולדיגונגען צום הימל, פאדערנדיג אן ענטפער. די אידישע ליטעראטור איז אפילו אין אונזער פארווירטער צייט געבליבן געטריי די פרינציפן פון אידישער עטיק און מאראל, פאר איינשטעלן זיך פאר די שוואכע און בא'עוולה'טע, פאר אויפהאלטן מענטשליכע ווערדע אין צייטן פון פאראכטונג, ווי עס האט זיך אויסגעדריקט און באצייכנט די צייט דער פראנצויזישער שרייבער אראגאן. אויף דער וועלט זענען פאראן פארשידענע מינים העלדישקייטן, די העלדישקייט אויפן שלאכטפעלד, העלדישקייט ביים איינשטעלן דאס אייגענע לעבן ראטעווענדיג אנדערע אין א לעבנס געפאר, אבער עס איז אויך פאראן א העלדישקייט ביים ראנד פון גראער טאג טעגליכקייט, א העלדישקייט וואס מען באמערקט זי אפילו נישט, און אויב אפילו יא גיט מען זיך נישט אפ דערפון קיין דין וחשבון. דעם סארט העלדישקייט וואלט מען געקענט צושרייבן אויפן קאנטא פון די אידישע שרייבער היינט צוטאג. אן פארלאגן, אן א ברייטן ליינער עולם, אן א קאמוניקאציע מיט די יונגערע דורות און מיט זייער מסירות נפש'דיגקייט ביים אויפהאלטן און קעפלען די הויכע עטישע ווערטן פון אונזער פאלק, זענען זיי אן אוניקום אין אונזער צייט. און נישט נאר אן אוניקום, גלייכצייטיג א וואונדער, א נס. די אידישע ליטעראטור האט אין איין דור דורכגעמאכט דריי חרבונות, אין פוילן, וואו עס זענען אומגעקומען צוזאמען מיט די זעקס מיליאן פארברענטע און פארגאזטע אידן, שרייבער און קינסטלער, אין ראטן-פארבאנד, וואו מען האט פארניכטעט צוזאמען מיט די בעסטע שרייבער און קולטור טוער און קינסטלער אויך די אידישע קולטור און אויף דעם היגען קאנטינענט וואו עס פירען דורך דעם חורבן פון דער אידישער שפראך און קולטור די אידען אליין אויף אייגענער אחריות. און וואס איז דער אויסבליק? וואס פאר אן אויסזיכטן זענען פאראן אין אט דער אויסזיכטסלאזער לאגע? איך האב לאנג נאכגעטראכט און געקומען צו דער מסקנא אז מען מוז אנגארטן זיך מיט כח כדי קענען אריבערטראגן די שווערע אנשיקענישן פון אונזער צייט, און נישט פארלירן דעם בטחון אין דער צוקונפט. דאס איז נישט קיין פראזע, דאס איז א שטאנדפונקט אויפ'ן סמך פון אבסערוואציע פון פארשידענע געשיכטליכע אנטוויקלונגען און פאקטן. אט האבן מיר א ביישפיל אין אונזער צייט, א ביישפיל וואס באקרעפטיגט מיין טעזע. אין סאוויעטן פארבאנד, וואו דער מענטש ווערט נישט נאר פארשפארט אין תפיסות און לאגערן, נאר בפירוש אנטמענטשליכט, בארויבט פון זיין ווערדע דורך די ראפינירטסטע פייניגונגען, האט זיך דאך איינער פון יענע ארעסטאנטן באוויזן צו דערהויבן צו גרויס מענטשליכקייט מיט דער לאָזונגען, מיט דער לאָ... איך בין מיין ברודערס שומר אין די סאַמע שווערסטע באַדינגונגען, באַרויבט, באַגזלט פון אַלץ, האָבן דאָך געוויסע מענטשן, אַזוי ווי סאָלזשעניצין, באַוויזן אויפצוהאַלטן אין זיך דעם פונק מענטשלעכקייט, דורך זייער ליבשאפט צום מיטמענטש, דורך זייער ליבשאפט צום לעבן, און דורך זייער גלויבן אז עס מוז קומען א בעסערער מארגן. און וויפיל קענען מיר לערנען פון די ערשיינונגען וואס קומען איצט פאר אין ראטן-פארבאנד?

האט מען זיך אזוינס נישט געקענט פארשטעלן. אויך דארט איז געווען א חוץ דער אויפגעצווינגענער אסימילאציע נאך אין א גרעסערער מאָס ציוויליזאציע א פרייוויליגע אסימילאציע פונקט ווי דא, אבער ווייזט אויס אז אזוי ווי עס ריזלען קוואלן אונטער דער אויבערפלאך פון דער ערד, אזוי האט אויך אין אונטערבאוואוסטזיין פון יענע אידן געריזלט אן אומבאשטימטע בענקשאפט צום נאציאנאלן באוואוסטזיין, ביז זי האט דורכגעריסן אלע דאמבעס און אלע העמונגען. איך האב געברענגט עטליכע ביישפילן פון דער ראלע וואס דאס ווארט האט געשפילט אין פארשידענע צייטן און פאזן. זיך אָפּגעשטעלט אויף זיין אויפשטייג און זיין פאַרקנעכטונג. סומירנדיג דאָס אַלץ, קום איך צום אויספיר, אַז די קונסט און ליטעראַטור מוזן אויפגעבן זייער פּאַסיווע ראָלע אין דעם איצטיגן פאַרמעסט פון צוויי קעגנגעזעצטע כוחות אין דער וועלט,

בלויז די אנאטאמיע פון אוניווערס. דאגעגן איז ליטעראטור דאס וויסן וועגן מענטשנ'ס פארבארגנסטע געפילן, וועגן זיין אונטערבאוואוסטזיין. און ליטעראטור איז די איינציגע פארם וואס גיט מענטשליכע שוואכקייטן גלייכבארעכטיגונג אין דער ספערע פון מענטש-דערקענטעניש. זי שטעלט אויס פאר טרוימען און וויזיעס פאספארטן צו אומבאגרעניצטע מעגליכקייטן. און זי איז אויך מסוגל די פשוט'סטע, פראסטע ערשיינונגען פון טאג-טעגליכן לעבן צו דערהויבן

אייניקע פון אירע לידער געליינט דורך איר אליין. מיין גרויסער גאט, מיין גרויסער גאט, כ'בין טיילמאל אזוי נאנט צו דיר אז כ'קען דיין יעדן. סימן, ליינען און פארשטיין, און כ'וויל כ'פיל דיין אטעם אויף מיין מידן פנים וואס איז נאך נאס פון נאכטישן געוויין. בעת עס גיט א ריס מיך פון דעם שווערן שלאף דיין קול אז כ'זאל אין איינזאמקייט דערהערן דעם פלאטער פון א מלאך'ס פליגל איבער מיר און מיין מאמע'ס הענט דערשפירן אויף מיין שטערן. נאר אפט דערנאך בין איך אזוי פארלאזן ווי א פארבלאנדזשעטע אין חלום אן א סוף, און ס'בלייבט אין פוסטן חלל א פארשעמטער צו דיר א האר מיין רוף. איך פרוּוו זיך אנהאלטן ביים נאַווענאַדן טרויער, וואָס איז, ווי איך, געבליבן שטיין אין מיטן צייט און קוקט, ווי ס'ווערט פאַרצויגן מיט אַ נעפּל, ווי מיט אַ בעלמע, די רגע, וואָס פאַרגייט. כ'האב געוואלט א ליד ליינען אבער חבר זיפער האט שוין פון אלע וויסטענישן האט שוין ציטירט גיי איך אריבער פון דאנען ביז אהין פון דאנען ביז אהין א שפאן א מהלך עס איז אלץ שוין פאראן עס איז אלץ שוין פארגרייט אפילו דער מלאך אויפן שיידוועג פון צייט ווארט מיט פליגל פארלייגט ווי מידע צוויי הענט מיר א קוש טון אין שטערן כדי כ'זאל פארגעסן דאס אלץ וואס געווען און ווערן ווי ער אן שמייכל אן טרויער אן טרערן.

ס'זאָל זיך באַנײַען אױף די סטרונעס פֿון באַשאַף דאָס װוּנדער, אַזױ לײג איך צו מײַן אױער צו דעם גרױסן שװײַגן, אַז ס'זאָל כאָטש אײן מאָל כאָטש דערהערן דעם דופֿק פֿונעם װאָרט, װאָס האָט אַ מאָל צעעפֿנט איבער מיר דעם הימל און מײַן קאָפּ באַקרױנט מיט אַלע זומערדיגע שטערן. כ'האב דעמאלט נישט געוואוסט, כ'האב נישט געקענט עס אהנען, אז קומען וועט א טאג וואס וועט מיט ליקוי־חמה פארשטעלן אלע קומענדיגע זומערס, און ס'וועט דער הימל מיט א זיפץ א שווערן, זיך נידעריג אראפלאזן אויף דר'ערד,

און בלויז ביים סאמע ברעג א ווייסע קרויז פון שפיצן פון בראבאנט נעמט ארום דעם האלז פון געלן זאמד. און ס'דאכט אז דו אליין וואס ביסט פון זיך אנטלאפן ביסט ווייט, שוין אזוי ווייט ווי פון יענער זייט פון טרויער און פון האפן,

ווען שטערן ווילן וויינען. נאָר ס'איז זיי נישט באַשערט, ס'גערעטעניש פֿון טרערן גלימערן זיי, ציטערן ווי ציטער-שפּילקעס דינע אין די טונקלע האָר איבער אַ פֿרויען-שטערן. עס איז אַ נאַכט אַזאַ, ווען אַלע שטילע וועגן. אטעמען אריין דעם הארבסט אין אפענע מעת־לעתן ווען אנטקעגן קומען קענען בלויז געשטאלטן פון א חלום לאנג פארבלאסט פארגעסן. עס איז א נאכט אזא וואס לויטערט זיך דורך טרויער און שטעלט א לייטער צו צום הימל אויסגעשפרייטן, פאר אלע די וואס זענען רייף און ראוי יעקב'ן אין אט דער נאכט פארבייטן. עס איז א נאכט אזא ווען ס'וואכט א בענקשאפט בלא איבער טרוימען, איינזאמסטע שטאפעטן וואס טראגן אויף די ליפן א ווארט מיט זיגלען זיבן

אין טעוטאָנישן לאַנד, אַ טייל צו די אייגענע שכנים. ערגעץ וווּ בענקט אַ טיש צו שבתדיקע לעכט און ווייסע חלות. אַ שופֿלאָד פֿון אַלטן קאַמאָד האַלט נאָך אַלץ אויף דעם ריח פֿון בריוו פֿון ווייטע חתנים צו זייערע כּלות. פארשטייטס. די שאפעס געדענקען א טילעפ א שטריימל א ראטונדע פון זייד אין יונגער פרייד צום ערשטן מאל באנייט. דער שמייכל פון א קינד אין אויף זיין וויגל קומט צו חלום דעם שפיגל וואס פלעקט זיך מיט זשאווער ווי מיט פארטריקנטן בלוט. ליידיגע ביקסלעך פאר בשמים.

פֿון חפֿצים און זאַכן, פֿאַרשלעפּטע פֿון ייִדישע היימען, אַ טייל אין טעוטאָנישן לאַנד, אַ טייל צו די אייגענע שכנים.

טורעמט פארעמט זיך א נייע נייע וועלט. א געשטאלט מיט ווייסער לאנגער בארד הייבט אויף צוויי קינדער אין דער הויך און ווארנט און באשווערט דעם ניי באשאף, קיין קין מער, קיין קנאה, בלוט און מארד ווי אויף דער ערד. כמארעס קנױלן זיך װי באַלן װײַסע װאָל, ס'צעװאַקסן זיך אין קײטן הױכע בערג אַרום אַ בלאָער אָזערע אין טאָל. אַ סטאַדע שעפּסן, געקרױזטע פֿעל, כאַפּט זיך אױף פֿון דרימל און לאָזט זיך צו די בלאָע װעלן צופֿוסנס פֿון די בערג. עמעץ האָט אױפֿגעהאַנגען אױפֿן האַלדז פֿון הימל אַ מעדאַליאָן. גערעמט אין גילדנער שיין. צוויי יונגע קעפ. צו זיך געווענדט אן ער, א זי. זיי קוקן מיט אויגן פארליבטע איינס אין דעם צווייטנס זייט, ווי זיי וואלטן אויסשעפן געוואלט אין דער איינציגסטער רגע די אייביקייט. נאר פלוצים, גאר פון א זייט, אויף פלינקע געזאטלטע פערד באווייזן זיך רייטערס. אין די הענט שפּיז און שװערד, און אין די אױגן שיגעון. באַלד פֿאַלן זײ צו צום מעדאַליאָן און רײַסן אים אײנער בײַם צװײטן פֿון האַנט, ביז ער בלײַבט ליגן צעפּיצלט, צעפֿראַנצט, װי אַ צעריסן געװאַנט, און בלױז דער שמײכל פֿון די יונגע צװײ קעפּ פֿלאַטערט אַ װײַל אין דער לופֿט, װי אַ באַזיגטע.

צום ראַנד פֿון פֿאַרגייענדער זון. און בײַ נאַכט, ווען עס קרײַעט דעם חצות אויס דער האָן, זעט דאָס יונגע מיידל בײַ איר בעט די צעפֿליקטע שטיקער פֿון דעם מעדאַליאָן און זי הערט, ווי עס וויינט דער פּאָרטרעט. אזוי ווי דאס בוך איז געווידמעט מיינע אייניקלעך וויל איך פארענדיגן מיט א ליד, צוויי ברידער. אברעמל האט צוויי פלינקע הענט און וויל פארריכטן אלץ, נאר אפט צעברעכט ער עפעס גאר. כדי עס מאכן גאנץ, פאר יעדן שרייפל בלייבט ער שטיין מיט א דערשטוינטן בליק, און יעדעס רעדל איז א נס וואס קוילערט זיך צום גליק. די טאשן זענען שטענדיג פול מיט טשוועקעס, העלצלעך, קנעפ, אט גייט ער בויען א פאלאץ מיט הימל בלויע טרעפ. און ווער וועט וואוינען אין פאלאץ, נו זאג, אברעמל, ווער?

ער'ט זיך באגיין אן דעם. ער האט א היים אן אייגענע אין ווינקל לעבן טיש פאר פייגל, העזלעך, וועווערקעס און אויסטערלישע פיש. ער זיצט, פארטראכט און חלומ'ט אויס זיך עפעס א געשטאלט און פירט מיך צו זיין בענקל צו און ווייזט מיר אן, אט באלד. דו זעהסט? דא זיצט מיין גוטער פריינט, ער רעדט, דו קענסט אים הערן. דאס בענקל איז פוסט, נאר הערשל'ס אויגן לייכטן ווי די שטערן. און די לבנה איז נישט ביי אים עפעס א פרעמדע זאך, ס'איז מיסטער מון אויף א שפאציר איבער דעם פלאכן דאך. עס קוקט זיך צו דער מיסטער מון צום שפיל פון צווילינגס ברידער און גיט א ווינק, צייט שלאפן גיין, כ'וועל מארגן קומען ווידער.
א שיינעם דאנק אייך אויך און. מיר האבן געהאט דא א זייער א מאדנע דערפארונג, מיר האבן געהערט די לידער, און מיר האבן געהערט אן אריינבליק, נישט פון יענער זייט ליד, נאר וואס ס'קומט פאר ביי דעם פאעט איידער דאס ליד אנטשטייט, די אינערליכע קאמפן, די אינערליכע ראנגלענישן, וואס דאס איז פון צייט צו צייט דארף א פאעט קומען און זיי זאגן און זיי אנטפלעקן. און איך וויל דערמאנען, אנבינדענד צו דעם וואס רחל האט געזאגט, האט מיר דערמאנט א שטעלע אין לייוויקס מהר"ם מרוטנבורג, וואו עס פירט א דיסקוסיע דער פירשט מיטן מהר"ם אין דער טורמע קאמער פון דעם ארעסטירטן, און ער זאגט, אט דאס וואס איך בין שוואכער, וואס איך בין דער שוואכער, בין איך גראדע שטארקער פון דיר, און דו דער פירשט, וואס דו ביסט דער שטארקער, ביסטו גראדע שוואכער פון מיר. עפעס פון דעם האט רחל קארן געמאכט דעם אויספיר אין היינטיגן רעפעראט, גראדע דאס וואס מיר, די אפנעמער פון דער אידישער ליטעראטור און די שאפער פון דער אידישער ליטעראטור, האבן נישט דעם גרויסן מארקט,

זי זאל האבן געזונטע יארן און אסאך שאפערישקייט וואס מיר ערווארטן אלע פון איר, זייט געזונט רחל און מיר ערווארטן זייער אסאך פון אייך. כ'וויל האבן איין מינוט צוויי מעלדונגען, איין מעלדונג איז אז מען קען קריגן, די וואס האבן נאכנישט דאס בוך קען מען דאס קריגן ביים ארויסגיין, און א צווייטע מעלדונג אז דעם צום צענטן יארצייט וועט פארקומען דעם זעכצן דעצעמבער א אוונט פאר דעם פארשטארבענעם ה. לייוויק. שיינעם דאנק. א גוטע נאכט.